זיי האבן פריער געהאט א מחלוקת פון רבי יוחנן מיט ריש לקיש'ן צו חליצת מעוברת, אויב שפעטער האט זי מפיל געווען צו שמה חליצה צו נישט, קריגן זיך אין דעם או אביי און רבא, אליבא דרבי יוחנן קריגן זיי זיך, אביי האט געלערנט אז אפילו רבי יוחנן וואס ער לערנט חליצת מעוברת שמה חליצה, אבער ביאת מעוברת לא שמה ביאה, און רבא לערנט אזוי ווי רבי יוחנן האלט חליצת מעוברת שמה חליצה איז די זעלבע זאך ביאת מעוברת שמה ביאה, זאגט יעצט אויף דעם די גמרא תניא כוותיה דרבא האבן מיר געלערנט ווי רבא אז אז ביי כ'זאג ביי ביידע שמה ביאה האבן מיר געלערנט הכונס יבמתו איינער איז מייבם די יבמה ונמצאת מעוברת, ווייזט ארויס זי איז מעוברת, פארשטייט זיך טאר זי מיט דעם יבם זיכער נישט וואוינען, אפשר ס'איז א ולד קיימא, נאר דא דער חידוש, הרי זה לא תנשא צרתה, אז די צרה טאר אויך נישט חתונה האבן, שמא יהא ולד בן קיימא, טאמער וועט זיין די ולד א בן קיימא,

דווקא דארט וואו ס'איז נישט געווען קיין ולד של קיימא, ווייל רבי יוחנן זאגט דאך זיין טעם שמא יבוא אליהו ויאמר נפל היא, אבער דא אז ס'איז דא א ולד קיימא איז דאך נישט אזוי, ווער וועט אים פטר'ן? די ולד, וולד אינו פוטרה, און די ולד פטר'ט נישט עד שיצא לאוויר עולם. א ראיה ווי רבא האט פריער אריינגעלערנט פשט אין דער ברייתא. פרעגט די גמרא טעמא, פארוואס טאר זי נישט חתונה האבן, שמא יהא ולד בן קיימא, טאמער די ולד זיין א בן קיימא און די ולד אינו פוטר ביז ער ווערט געבוירן, הא לא הוי ולד בן קיימא, אויב דער ולד איז נישט קיין בן קיימא מיפטרא צרתה ווערט די צרה געפטר'ט כאטש ס'איז געוועזן ביאת מעוברת לימא תיהוי תיובתא דריש לקיש עט דאך זיין א קשיא אויף ריש לקיש'ן לכאורה דא רעדט מען דאך וועגן וועלכן אוי יא, איז דאס די סעיס איך זאג דא ווייזט דאך אויס אז אויב ס'איז נישט קיין בר קיימא וואלט גוט געוועזן וואלט זי געווען געפטר'ט, זאגט די גמרא אמר לך ריש לקיש, ריש לקיש וועט דיר אזוי ענטפערן, הכי קתני, דאס וואס שטייט דא אין די ברייתא מיינט ער אזוי צו זאגן, נישט ווי מיר האבן געלערנט שמא יהא ולד בן קיימא, נאר איך דארף זאגן אז דא רעדט זיך צוויי דינים, איין זאך שטייט דא הכונס יבמתו, איינער איז מייבם די יבמה, ונמצאת מעוברת און די יבמה איז מעוברת, הרי זה לא תנשא צרתה, איז די צרה טאר אויך נישט חתונה האבן, שמא לא יהא הוולד בן קיימא, טאמער דער וולד איז נישט קיין בן קיימא, איז זענען דאך ביידע זקוק ליבום, וחליצת מעוברת לא שמה חליצה, און ביאת מעוברת לא שמה ביאה, איז גלייך נאך דא שמא לא יהא הוולד בן קיימא, ואם תאמר אז מ'וועלן פרעגן הלך אחר רוב נשים, איך דארף זיך רעכענען דורך רוב פרויען, ורוב נשים וולד מעליא ילדן, דעריבער זאל איך זאגן, זאל טאקע זיין די ביאה פטר'ט נישט ווייל ס'איז ביאת מעוברת זאל עס זיין געפטר'ט וועגן דעם וולד, ווייל רוב נשים וולד מעליא ילדן, וולד אינו פוטר עד שיצא לאויר העולם, א וולד פטר'ט דווקא עד שיצא לאויר העולם. איז ממילא נישט קיין קשיא אויף ריש לקיש'ן, ווייל ריש לקיש זאגט אין דער ברייתא שטייט ביידע זאכן, שמא לא יהא בן קיימא שמא יהא בן קיימא. אמר רב אלעזר, האט רב אלעזר געזאגט, אפשר קען דען זיין אזא איין זאך איתא להא דריש לקיש, אז ס'איז דא די זאך פון ריש לקיש'ן, די הלכה איז דאך ווי ריש לקיש אז חליצת מעוברת לא שמה חליצה, ולא תנן לה במתניתין, און אזא איין זאך זאל מען נישט טרעפן אין א משנה אז דאס איז אזוי די הלכה, נפק דק ואשכח, האט רב אלעזר נאכגעזוכט און האט געפונען דתנן מיר האבן געלערנט, ראובן האט געהאט צוויי פרויען און ראובן האט נישט געהאט קיין קינדער, האט האשה שהלך בעלה א פרוי, איינער פון ראובן'ס פרויען איז געגאנגען וצרתה למדינת הים, ראובן איז אוועקגעגאנגען מיט איין פרוי אין מדינת הים, און די אנדערע פרוי איז דא געבליבן, מדינת הים מיינט דאס צו זאגן א ווייטע ארט, ובאו ואמרו לה, איז מען געקומען צו דער וואס איז דא דא, מען האט איר געזאגט מת בעלך, דיין מאן איז געשטארבן, און אז דער מאן איז געשטארבן איז דאך זקוק ל איז דא א ברודער איז דאך זקוק ליבום הרי זו לא תנשא טאר זי נישט חתונה האבן, איך לערן נאך יעצט די הוה אמינא אפילו מען גיט א חליצה איז די פרוי וואס איז דא דא קען נישט חתונה האבן ולא תתייבם און מען קען איר נישט מייבם זיין עד שתדע שמא מעוברת היא צרתה. די ווערטער עד שתדע לכאורה זענען איבריג, ס'גענוג ס'זאל מיר שטיין, הרי זו לא תנשא ולא תתייבם, שמא מעוברת היא צרתה. נאר מיר וועלן זען ווייטערדיגע גמרא וועלן מיר זען אז ס'איז בדיוק. וואס איז די ווערטער היא צרתה? ס'גענוג ס'זאל מיר שטיין, שמא מעוברת צרתה. די היא גייט מיר דערציילן אזוי, אז איך בין אויך חייש, טאמער די צרה איז מעוברת, אבער כ'בין נישט חייש, טאמער אפשר האט דער מאן גענומען נאך א פרוי און ער האט קינדער פון אנדער פרוי, נישט, זי דארף נאר וויסן היא צרתה, נאר אויף די צרה. אזוי שטייט דא, וואס איז דא געווען די מעשה? ראובן האט צוויי פרויען און ער איז אוועק מיט איין פרוי אין מדינת הים, און דא איז געבליבן איין פרוי, האט מען געזאגט אז ראובן איז געשטארבן, איז די פרוי וואס איז דא דא טאר נישט חתונה האבן, זי דארף וויסן וואס איז מיט דער צרה, קען זיין זי איז מעוברת. בשלמא יבומי לא, די פרוי וואס איז דא דא קען מען נישט מייבם זיין, פארשטיי איך, שמא יהא ולד בן קיימא, אפשר איז דער ולד וואס דער צרה ווערט געבוירן א בן קיימא, ממילא איז דאך אשת אח שלא במקום מצוה, און אז וועט ער יעצט דא מייבם זיין, ויפגע באיס באיסור אשת אח דאורייתא אה, דאס פארשטיי איך גוט. אלא אבער לא תחלוץ, זי טאר נישט באקומען קיין חליצה און זי זאל חתונה האבן? אמאי, פארוואס זאל איך זאגן אז זי קען נישט געבן קיין חליצה? אויב איך לערן חליצת מעוברת שמה חליצה, איז דאך ממה נפשך קען זי באקומען חליצה, חתונה האבן. איז די צרה מעוברת דארף זי דאך נישט קיין חליצה. איז דאך נישט זקוק ליבם, דארטן די צרה, די איז דאך נישט זקוק ליבם, איז די צרה ווידער נישט מעוברת, צו זי האט א ולד שאינו של קיימא, איז אויב איך לערן חליצת מעוברת שמה חליצה, דארף דאך די חליצה פטר'ן, פארוואס זאל נישט זיין גענוג אז מען גיט א חליצה און זאל חתונה האבן? בשלמא, דאס איז גוט. אויב איינע איז מעוברת, אויב איינע איז מעוברת, איז דער דין חליצת מעוברת, האט עס דעם זעלבן דין לגבי דער צרה אויך, ווייל איך זאג אזוי, דעמאלט ווען זי איז מעוברת, ווייס איך נישט צו זי איז זקוקה ליבם, צו זי איז נישט, יעצט איז זי נישט אזעלכע וואס איז זקוקה ליבם, אזוי זאגט דא רש"י. בשלמא, דאס פארשטיי איך. תחלוץ בתוך ט', מען זאל געבן חליצה אין די נײַן חדשים נאכדעם ווי דער מאן איז געשטארבן, ותנשא און זאל חתונה האבן בתוך ט' אין די נײַן חדשים, לא, קאן זי נישט, היינו ספק, ווייל ס'איז דאך דא א ספק, אפשר איז דער ולד א בן קיימא, און אויב דער ולד איז א בן קיימא, דעמאלט פטר'ט דאך נישט די חליצה נאר דער ולד, און ולד אינו פוטר עד שיצא לאוויר העולם. אלא אבער תחלוץ בתוך תשעה, זאל מען געבן חליצה בתוך תשעה, ותנשא לאחר תשעה און זי זאל חתונה האבן שפעטער, איז דאך ממה נפשך גערעדט אויב איך לערן חליצת מעוברת שמה חליצה איז דאך ממה נפשך איז די צרה מעוברת און זי האט מפיל געווען אדער זי אינגאנצן נישט מעוברת איז דאך עס א גוטע חליצה און אויב די ולד איז א של קיימא ס'איז דאך שוין דורכגעגאנגען ביז די חתונה ניין חדשים איז דאך שוין געבוירן געווארן אלא מאי, פארוואס קען מען נישט געבן חליצה בתוך ת ס? איז דאך פון דעם א ראיה אז חליצת מעוברת לא שמה חליצה, דעריבער קען מען נישט געבן קיין חליצה בתוך ת ס. פרעגט די גמרא, ולטעמיך, לויט דיר וועט זיין גוט אפילו דו לערנסט חליצת מעוברת לא שמה חליצה, איז דאך אויך שווער, פארוואס זאל זי נישט טארן חתונה האבן? תחלוץ, ותנשא לאחר ט', זאל זי חתונה האבן נאך ט', זאל חליצה געבן נאך ט' און חתונה האבן נאך ט', דעמאלט איז דאך שוין ממה נפשך, דעמאלט איז שוין נישטא קיין שאלה אז ס'זאל זיין חליצת מעוברת,

שמא מעוברת היא צרתה, אויב וואלט איך געוואוסט אז דעמאלט וואס איז נישט דא קיין ספק איז אראפ, אז דא שטייט מיר די זאך שמא מעוברת היא צרתה, ווייזט אויס פון דעם אז אז חליצה און לאחר ט' און חתונה האבן לאחר ט' קען מען אויך נישט, פרעג איך דיך עד שתדע, ס'איז נישט גענוג וואס זי ווייסט נישט, זי דארף וויסן וואס איז מיט דער צרה, דאס הייסט ס'איז שוין דורכגעגאנגען, ס'איז שוין דורכגעגאנגען נײַן חדשים זאל זי וויסן. צי אויב די חלוצה איז די חלק די צרה איז מעוברת וועט זי נישט האבן קיין חליצה, און אויב איז נישט מעוברת וועט זי האבן חליצה, איך בין מאריך עד שתדע, ס'איז נישט גענוג וואס איך וועל זאגן ס'איז לאחר ט' און ממה נפשך, קען זי באקומען חליצה חתונה האבן, נאר מען דארף מברר זיין די זאך, הייסט עס אז מען דארף מברר זיין די זאך, אפשר איז זי געוועזן יא ולד של קיימא וועל איך נישט דארפן חליצה, פארוואס זאל דאס אזוי זיין?

גיט מען נישט קיין חליצה, און לאחר ט' טאר זי אויך נישט חתונה האבן, נאר עד שתדע זאל וויסן אז די צרה האט א ולד קיימא, וועט זי חתונה האבן אן חליצה, איז דא דא א צווייטע טעם, שמא יהא ולד בן קיימא, טאמער דער ולד וועט זיין א בן קיימא, דארף מען דאך נישט געבן קיין חליצה, און ונמצא קומט דאך אויס און איך האב איר דא געגעבן חליצה, אתה מצריכה, דאך זאגסטו זי דארף האבן כרוז לכהונה, מען דארף אויסרופן, איר זאלט וויסן זיין אז די חליצה וואס די האט באקומען איז נישט געווען קיין חליצה ווייל יענע האט געהאט א ולד. פרעגט די גמרא וואס איז דער פראבלעם, ולצרכה, וועל איך אויסרופן? זאגט די גמרא, דילמא איקא איניש דהוה בחליצה, טאמער ס'דא מענטשן זענען דא בחליצה, ולא הוה בהכרזה זענען נישט דא ביי דעם אויסרופן, און ממילא און זיי וועלן זען אז איך בין איר מתיר חתונה האבן מכח וואס מעג זי חתונה האבן צו א כהן, מכח איך זאג די חליצה איז נישט קיין חליצה, און די מענטשן וועלן דאך דאס נישט וויסן אז די חליצה איז נישט קיין חליצה, ואתי למימר, מ'עט קומען זאגן קשרו חלוצה לכהן מ'איז מתיר חלוצה לכהן. אמר ליה אביי, האט אביי געזאגט עס הייבט זיך גארנישט נישט אן די ראיה פון דא הא מידי דען לא תחלוץ ולא תתייבם קתני, ווערט דען דא דערמאנט לא תחלוץ ולא תתייבם, וואלט איך אים א ראיה געברענגט צו ריש לקיש'ן אז חליצה קען מען נישט געבן ווען זי איז מעוברת, שטייט דאך נישט אזוי, א לא תחלוץ, לא תנשא ולא תתייבם קתני, שטייט זי זאל נישט חתונה האבן בלא חליצה, כל זמן זי האט נישט קיין חליצה טאר זי נישט חתונה האבן, וואס וואלט געווען די הוה אמינא זאל מעגן חתונה האבן? די הוה אמינא וואלט געווען זאל מעגן חתונה האבן ווייל מסתמא האט זי געבוירן, ווייל רוב נשים זענען יולדות, דערציילט ער מיר אז מען טאר נישט בלא חליצה טאר מען נישט, אבל אי חליץ לה, אויב מען גיט א חליצה, אפילו מען גיט חליצה בתוך ט', וואס בתוך ט' איז דאך דא א חשש טאמער איז זי מעוברת, איז אויך דער זעלבע דין, הכי נמי דשריא עס איז מותר. תניא כוותיה דריש לקיש, האט מען געלערנט ווי ריש לקיש האט געזאגט אז חליצת מעוברת שמה חליצה, האט מען געלערנט לא שמה חליצה. האט נאך געלערנט א חולה אצל מעברת, איינער גיט חליצה א פרוי וואס איז שוואנגערט, והפילה זי האט מפיל געווען, כאטש זי האט דאך שוין באקומען פריער חליצה, צריכה חליצה מן האחין, דארף מען געבן חליצה, מן האחין די טייטש לאו די ברידער פון די מת טייטשט פריער תוספות, פאר איי זי האט דאך שוין געהאט פריער חליצה, נאר חליצת מעוברת, לא שמה חליצה. רשע. אמר רבא, האט רבא געזאגט, הלכתא כוותיה דריש לקיש בהני תלת, די הלכה איז אזוי ווי ריש לקיש ביי דריי זאכן, שטענדיג האבן מיר א כלל, ווען רבי יוחנן מיט ריש לקיש קריגן זיך, איז די הלכה ווי רבי יוחנן, נאר ביי דריי זאכן וואס מיר וועלן דא דערמאנען, איז די הלכה אזוי ווי ריש לקיש. חדא, איין זאך איז הא דאמרן, דאס די פריערדיגע מחלוקת חליצת מעוברת צו שמה חליצה צו נישט, ואידך די צווייטע זאך, דתנן מיר האבן געלערנט, המחלק נכסיו על פיו, איינער האט פעלדער, ער האט קינדער, צוטיילט ער די פעלדער ווען ער לעבט, איז דער דין אזוי, ריבה לאחד, איינעם האט ער געגעבן מערער, ומיעט לאחד, איינעם האט ער געגעבן ווינציגער, צו למשל ס'איז דא דריי ברידער, זיי דארפן זיך עס צוטיילן אויף פיר חלקים, דער בכור נעמט צוויי חלקים און זיי צו איין חלק, איז ער געגאנגען איינעם האט ער אוועקגעגעבן א העלפט, צו איינעם האט ער מיר געגעבן ווינציג, אדער והשוה להם את הבכור, ער האט געזאגט א בכור האט די זעלבע חלק ווי א פשוט, איז דער דין דבריו קיימין, ווייל דעמאלט ווען דער טאטע לעבט לי יציער, איז ער בעל הבית אויף דעם? ער וויל אלעס אוועקגעבן א פרעמדן מענטש, קען ער דאך עס אויך אוועקגעבן, זאל איך עס נישט קענען אוועקגעבן די קינדער? ואם אמר משום ירושה, לא אמר כלום, אויב ער זאגט ער גיבט עס אלס ירושה, איז דעמאלט האט ער קען ער נישט, ווייל מתנה על מה שכתוב בתורה, א מענטש, די תורה זאגט ירושה זאל זיין אלע פשוטים גלייך, און דער בכור צוויי חלקים קען ער נישט זאגן אנדערש. נאך א דין,

דאס איז זיכער ער האט דריי קינדער ראובן שמעון לוי, און ער זאגט ראובן שמעון לוי גיב איך דאס א ירושה און א מתנה איז גוט, אבער ער האט אלע דריי כולל געווען ווי מען זאגט אין זעלבן שטר, ווי וועט אבער זיין אין אזא איין פאל ער האט געזאגט אזוי ראובן זאל ווערן געגעבן די פעלד און שמעון. זאל ירשענען די פעלד און שמעון זאל ירשענען די צווייטע פעלד, ביי ראובנ'ן האט ער דערמאנט מתנה, און ביי שמעונ'ן האט ער דערמאנט נאר ירושה, נישט קיין מתנה, איז דא דא אין דער זאך א מחלוקת פון רבי יוחנן מיט ריש לקיש'ן. רבי יוחנן לערנט אפילו דער וואס ביי אים האט מען נישט דערמאנט קיין מתנה נאר ירושה, ווייל ער האט דערמאנט לשון מתנה אין דעם שטר צוואה, ביי איינעם איז אלעס מתנה, ואמר ריש לקיש, ריש לקיש האט געזאגט ניט אזוי, אז דאס וואס ער דערמאנט ביי איינעם ס'ווארט מתנה, העלפט דאס נישט אויף דעם אנדערן, ריש לקיש זאגט, לעולם לא קנה, דאס וואס מיר זאגן די ווארט מתנה העלפט, איז דווקא, עד שיאמר ביז ער זאגט, פלוני ופלוני ירשו שדה פלונית ופלונית, שנתתי להם במתנה יירשום, וועט אבער זיין אז דארטן ווי ער האט געזאגט יירש פלוני שדה פלוני ותנתן שדה פלוני לפלוני, איז דער ערשטער ווייל ער האט דאך ביי אים נישט דערמאנט דאס ווארט נתינה, ער האט נאר דערמאנט ביי דעם ערשטן דאס ווארט ירושה, איז זאגן מיר האט ער עס נישט קונה געווען. בלייבט דא אויך די הלכה אזוי ווי ריש לקיש. רש"י אויבן די ערשטע שורה, לעולם לא קנה, זאגט רש"י לאו אמתניתין פליג, ריש לקיש קריגט נישט אויף די משנה, אלא נאר התם ביש נוחלין פליגי אמוראי בדיוקא דמתניתין, דארטן אין פרק יש נוחלין איז דא א מחלוקת פון אמוראי אין דיוק פון די משנה, דכי אתא רבין אמר, רבין האט געזאגט אז אויב ער זאגט דער טאטע, יירש פלוני שדה פלונית, אז דער זון זאל ירש'ענען די פעלד, ותנתן שדה פלוני לפלוני, און ביי דעם אנדערן האט ער דערמאנט דאס לשון נתינה, דאס הייסט, ביי דעם זון וואס ער האט דערמאנט ירושה האט ער נישט דערמאנט קיין נתינה. רבי יוחנן אמר רבי יוחנן זאגט, קנה אפילו האי דירושה. רבי יוחנן זאגט אפילו דער פון די זין וואס מען האט ביי אים נישט דערמאנט קיין מתנה נאר ירושה האט ער אויך קונה געווען, דמדאידכר לשון מתנה בהאי שטר צוואה לחד מינייהו, אויב מען האט דערמאנט א לשון פון מתנה צו איינע פון זיי, כולהו נמי מתנה נינהו, איז מיינט מען צו אלע מתנה איז אפילו דער פון די זין וואס ביי אים איז נישט געווארן דערמאנט דאס ווארט מתנה, מען האט נאר געזאגט יירש פלוני שדה פלוני, וועט ער אויך איז קונה געווען. וריש לקיש אמר, און ריש לקיש זאגט, לעולם לא קנה האי דירושה, דער וועלכער מען האט ביי אים נישט דערמאנט קיין מתנה נאר ירושה, ער האט נישט קונה געווען. דאמרינן מיר זאגן להאי הוה מתנה, צו דעם פון די זין וואס ער האט דערמאנט א לשון מתנה, מיינט ער צו געבן א מתנה, ולהאי ירושה, און צום אנדערן מיינט ער נאר ירושה. עד שיאמר, דאס זאגט ריש לקיש, ביז ער וועט זאגן פלוני ופלוני יירשו שדה פלונית ופלונית, שנתתים להם במתנה, וואס ער דערמאנט דאס ווארט שנתתים להם

ואידך, די דריטע זאך וואס מיר זאגן אז די הלכה איז אזוי ווי ריש לקיש דתנן, מיר האבן געלערנט הכותב כל נכסיו לבנו לאחר מותו, איינער האט אוועק געשריבן אלע זיינע פעלדער באלאנגען צום זון, ווען זאל ער זיי קונה זיין? לאחר מותו, איי לאחר מותו איז דאך נישט דא ווער עס זאל געבן, נאר ס'רעדט זיך, ער האט געשריבן מהיום ולאחר מיתה, אז די קנין ווערט יעצט אויף לאחר מיתה, דאס קען מען מאכן, קומט אויס אז די טאטע האט יעצט די פירות, מהיום איך גיב דיר היינט אוועק די קרקע, דעם גוף קרקע, און לאחר מיתה וועסטו האבן די פירות. האב אינו יכול למכור, יעצט דא איז דאך אזוי, די קרן באלאנגט צום זון און די פירות צום טאטן, ווען דער טאטע שטארבט וועט שוין די פירות אויך באלאנגען צום זון, און יעצט דא ווען דער טאטע לעבט, האב אינו יכול למכור, דער טאטע קען נישט פארקויפן, מפני שנתנן לבן, ער האט עס אוועק געגעבן צום זון, והבן אינו יכול למכור, מפני שהן ברשות האב, ווייל די פירות באלאנגען צום טאטן. מכר האב ווען דער טאטע האט עס פארקויפט, מכורין זענען זיי פארקויפט, און דער לוקח עסט די פירות עד שימותו, ביז דער טאטע שטארבט, אז דער טאטע שטארבט באלאנגט עס צום זון, ווי עט זיין מכר הבן אז דער זון האט עס פארקויפט, איז אין ללוקח כלום, באלאנגט נישט צום לוקח עד שימות האב, ווייל דעם זכות וואס דער זון האט, דאס האט ער פארקויפט, וועלכן זכות האט דער זון אין דעם? האט ער דאך נאר לאחר מיתה, איז לאחר מיתה באלאנגט עס צו אים. ואיתמר מיר האבן געלערנט מכר הבן בחיי אב דער זון, די מעשה איז געוועזן דער טאטע האט געשריבן צום זון די נכסים און ער שרייבט אין שטר מהיום די גוף קרקע ווי פון יעצט און לאחר מיתה וועט זיין די פירות אויך איז געגאנגען נאך דעמאלט דער זון האט פארקויפט בחיי אב ומת הבן בחיי אב און דער זון איז געשטארבן דער טאטע האט נאך געלעבט רבי יוחנן אמר זאגט רבי יוחנן לא קנה לוקח, דער לוקח האט נישט קונה געווען, באלד וועלן מיר זען די סברא, איז ממילא וואס איז יעצט דא, יענער האט דאך באצאלט געלט, דארף מען זאגן אז די יורשי הבן דארפן צוריק געבן די געלט, ער האט דאך באקומען אומזיסטע געלט. ריש לקיש אמר, ריש לקיש זאגט, קנה לוקח, אז דער לוקח האט יא קונה געווען, איז די גמרא מפרש די סברא פון מחלוקת רבי יוחנן אמר לא קנה לוקח, רבי יוחנן זאגט לא קנה לוקח, אפילו דעמאלט ווען דער טאטע שטארבט גיט מען עס נישט צו דעם לוקח, ווייל קנין פירות, דער טאטע האט דאך אין דעם פעלד א קנין פירות, ממילא איז דאס גלייך כקנין הגוף דמי איז גלייך ווי ס'קנין הגוף, איז די מכירה פון בן אינגאנצן נישט קיין מכירה, איז דאך אבער זייער שווער אויב אזוי אפילו די בן איז נישט געשטארבן בחיי האב דארף איך דאך אויך זאגן אז די מכירה איז נישט קיין מכירה, ווייל בשעת ער האט עס פארקויפט איז דאך געווען דער קנין פירות צו וועמען? צום טאטן, איז דאך גלייך ווי תוספות פרעגט עס, איז גלייך ווי יענער זאגט צום אנדערן מה שאירש מאבא מכור לך, אויב איך זאג דער קנין פירות כקנין הגוף, זאגט תוספות אז ס'מיינט נישט ממש, ס'איז כקנין הגוף דמי, אבער ס'איז נישט אזוי שטארק אז ס'זאל מבטל זיין אינגאנצן דעם קנין וואס דער בן האט אין דעם דער קנין הבן דאס נישט, ווייל אז ס'קומט שפעטער שוין לסוף צ צום בן הייסט עס א מכר. וריש לקיש אמר, און ריש לקיש זאגט, קנה לוקח, דער לוקח האט עס יא קונה געווען, ווייל קנין פירות וואס דער טאטע האט אין דער זאך, לאו כקנין הגוף דמי, און נישט כקנין הגוף, ממילא האט דאך שוין דער בן געהאט אין דעם א זכות, האט דער בן פארקויפט זיין זכות צו דעם לוקח, איז טאקע דעמאלט ווען דער זון שטארבט האט נאך נישט דער לוקח און אויב ער שטארבט נאכדעם נאכן זון די טאטע, דעמאלט באלאנגט עס צום לוקח. רש"י. אין דער משנה האט מען געלערנט אין דעם אנדערן פאל אין דער משנה, הכונס את יבמתו ונמצאת מעוברת, איינער איז מייבם די יבמה און דערווייל שוואנגערט זי איז דער דין אויב אין ולד של קיימא איז דאך דא דער חיוב פון יבם יקיים זאל ער זי האלטן. תנא האבן מיר געלערנט אין א ברייתא משום רב לעזר אמרו אין נאמען פון רב לעזערן האט מען געזאגט יוציא בגט רב לעזער לערנט ער קריגט אויף דער סיפא פון דער משנה, אין דער סיפא פון דער משנה שטייט דאך אין הולד של קיימא יקיים, זאגט ער, רב לעזער, כאטש די ולד איז ניט של קיימא, דאך טו איך אים קנס'ענען אז ער מוז איר גט'ן, און ער טאר איר נישט צוריק נעמען, ווייל ער איז אריין געגאנגען אין ספק איסור אשת אח, כאטש יעצט ווייזט זיך דאך ארויס אז ס'איז געוועזן א ריכטיגע יבום. בײַ די אין הװלד של קײמא, דאָך טאָר ער נישט מיט איר װאױנען. און רשי לערנט, אַ גט אָן חליצה איז גענוג. דאַרף מען צוקומען צו דעם הסבר װאָס דער מהרשא זאָגט אױף דער רשי. רשי האט געזאגט צוויי זאכן, יעצט ווייזט זיך ארויס אז ס'איז געווען א יבום מעליא, א ריכטיגע יבום, נאכדעם איז גענוג א גט. דאס איז דאך נאר זאגט דער מהרשא לויט רבי יוחנן, וואס רבי יוחנן לערנט ביאת מעברת שמה ביאה, אבער אזוי לויט ריש לקישן וואס מיר האלטן ווי ער, אז ביאת מעברת אינו ביאה. איז נישט גענוג מיט קיין גט, ווייל ס'איז דאך נאך א יבמה איז עס דאך נאך, דארף זי האבן חליצה אויכעט, א גט דארף זי אויכעט האבן, ווייל ער האט דאך איר גענומען, ס'איז דאך נישט ווי מען זאגט שוואכער ווי ער מאכט א מאמר וואס זי דארף האבן א גט למאמרו און חליצה לזיקתו. איז רשי האט מפרש געווען אליבא דרבי יוחנן, אבער אליבא דריש לקיש דארף זיין אי גט אי חליצה. די מהרשא זאגט, ס'איז נישט קיין סברא צו זאגן אז דאס וואס שטייט יוציא בגט מיינט מען אז נאכדעם זאל ער בועל זיין איר כדי ער זאל מקיים זיין די מצוה פון יבום, ווייל אויב איך קנס'ע אים אז ער מוז איר גט'ן, וויאזוי קאן איך אים זאגן אז ער זאל בועל זיין איידער ער טוט איר גט'ן? דעריבער דארף מען טייטשן אז לויט ריש לקיש'ן מוז זיין אי חליצה אי גט. אנדערע ראשונים האבן די גירסא אין גמרא יוציא. נישט די ווארט בגט, און זיי טייטשן יוציא מיינט מען מיט גט און חליצה. אין אמת'ן אפילו שטייט יוציא בגט קען איך אויך טייטשן יוציא בגט, א גט דארף אויכעט זיין. אבער רשי זאגט דאך בפירוש אז גט אליין איז גענוג, מוז איך זאגן אז סגייט אליבא דרבי יוחנן. אמר רבא, האט רבא געזאגט, ר' מאיר ור' אליעזר אמרו דבר אחד, ר' מאיר און ר' אליעזר זאגן איין זאך, אז אויב א מענטש האט נישט געטון ווי די דין איז, טוט מען אים באשטראפן, מען טוט אים קנס'ענען אז ער טאר נישט וואוינען מיט דער פרוי וואס ער האט געטון מיט איר א איסור. ר' מאיר רעדט זיך ביי דעם דין א פרוי וואס איז שוואנגער פון זיין חבר, די חבר איז געשטארבן אדער האט איר גע'גט אדער זי זייגט די בעיבי, איז איינער האט איר גענומען נאכדעם ווי ער איז געשטארבן די מאן אדער נאכדעם ווי ער האט איר גע'גט, האט ער געטאן א איסור, ווייל זי דארף ווארטן ביז ס'וועט דורכגיין פֿיר און צוואַנציק חדשים, וואס דאס איז די צייט וואס די קינד טוט זייגן, נאכדעם מעג זי ערשט חתונה האבן, ווייל כ'האב מורא אז זי וועט פריער חתונה האבן, טאמער וועט זי פארשוואנגערן וועט די מילך ווערן איבערגעפירט און זי וועט נישט האבן מיט וואס צו זייגן די קינד פון די פריערדיגן מאן. זאגט רבי מאיר אויך ווי רבי אלעזר'ן אז אויב איינער האט גענומען מעוברת חברו מינקת חברו טוט מען אים קנס'ענען אז ער מוז איר גט'ן ער טאר נישט מער מיט איר וואוינען. רבי אלעזר הא דאמרן רבי אלעזר האט דא געזאגט ביי אונז אין דער משנה קריגט ער און ער האלט אויב ער האט גענומען. א יבמה, ונמצאת מעוברת, זאגט ער ווען די ולד איז נישט של קיימא, טוט מען אים קנס'ענען און יוציא. רבי מאיר טרעפן מיר דתניא מיר האבן געלערנט לא ישא אדם, א מענטש טאר נישט נעמען מעוברת חברו, די פרוי וואס שוואנגערט פון זיין חבר, און מינקת חברו, זי זייגט די קינד פון זיין חבר, דאס הייסט אז דער חבר האט איר גע'גט צי ער איז געשטארבן טאר מען איר נישט נעמען ואם נשא, אויב ר'האט עובר געווען אויף דעם וואס די חכמים האבן געזאגט ר'האט יא גענומען, יוציא זאל ער איר גט'ן, ולא יחזיר עולמית דברי רב מאיר, רב מאיר לערנט אז ער טאר איר קיינמאל נישט צוריק נעמען. וחכמים אומרים, און די חכמים זאגן. יוציא ער דארף טאקע גט'ן, ולכשיגיע זמנו לכנוס, ווען עס קומט די צייט וואס ער מעג איר נעמען נאך פיר און צוואנציג חדשים, יכנוס, דעמאלט זאל ער איר נעמען. די גמרא וועט ווייטער זאגן אז דאס ווארט יוציא מיינט מען אז ער מוז איר גט'ן, ס'איז נישט גענוג בלויז צו סעפארירן נאר מ'דארף טאקע גט'ן. אמר ליה אביי, האט אביי געזאגט צו רבא'ן, ממאי, פון וואנען ווייסטו צו זאגן אז אונזער רב אלעזר וועט האלטן אזוי ווי רבי מאיר? ס'איז נישט גלייך איין זאך צו דעם אנדערן, נישט רבי אלעזר האלט רבי מאיר'ס דין, נישט רבי מאיר האלט רבי אלעזר'ס דין, דילמא קען זיין לא היא, ס'איז נישט גלייך, עד כאן לא קאמר רב לעזער הכא, ווען האט דא רב לעזער געזאגט איך טוה שטראפן? אלא נאר משום דקא פגע באיסור אשת אח דאורייתא, ווייל ער האט זיך אריין געלאזט אין א איסור אשת אח, ספק איסור אשת אח, וואס דא איז דער איסור דאורייתא, אפילו שפעטער ווייזט זיך ארויס ער האט נישט געטון קיין עבירה, אבער ער האט זיך דאך אריין געלאזט אין אזא איסור, דעריבער זאגט רב לעזער מען טוט שטראפן. אבל התם, דארטן נאר ווען ער האט גענומען מינקת חבירו, האט ער דאך נישט געטאן קיין איסור תורה נאר א איסור דרבנן, כרבנן סבירא ליה, וועט ער האלטן אזוי ווי די רבנן, וואס די רבנן זאגן אז כשיגיע זמנו לכנוס יכנוס, כ'טוה נישט שטראפן. אי נמי כ'קאן זאגן אז ס'פארקערטע סברה, עד כאן לא קאמר רב מאיר התם, ווען זאגט רב מאיר זיין דין אז ביי מינקת חבירו טוט מען שטראפן? אלא משום דרבנן, ווייל דארטן האט ער געטון א איסור דרבנן, און א איסור דרבנן זענען מענטשן מזלזל. האב איך מורא און אנדערע וועלן נאכטוהן נאך אים, כדי אנדערע זאלן דאס נישט טוהן, וחכמים עשו חיזוק לדבריהם יותר משל תורה, האבן די חכמים געשטארקט זייערע ווערטער מער פון דין תורה, און מען טוט שטראפן ער טאר איר נישט צוריק נעמען. אבל הכא, אבער דא מדאורייתא, דא האנדלט זיך דאך א ספק איסור אשת אח וואס איז מדאורייתא מפרש פרשי מינה טוען זיך מענטשן סיי ווי אפשיידן און מען דארף נישט אזוי קנס'ענען צוליב אנדערע ווייל קיינער וועט דאס נישט טון ממילא איז נישט קיין הכרח צו זאגן אז ר' מאיר און ר' לעזער זאגן איין זאך אמר רבא האט רבא געזאגט ולדברי חכמים לויט די חכמים, כאטש זיי זאגן אז ווען עס קומט די צייט ווען עס גייט דורך די פֿיר און צוואַנציק חדשים קען ער איר נעמען, אבער יוציאה בגט, ביז דער צייט דארף מען איר גט'ן מיט א גט, ס'איז נישט גענוג בלויז הפרשה בלויז סעפערירן,

רש"י, אמר ליה רב אשי לרב הושעיא בריה דרב אידי, האט רב אשי געפרעגט צו רב הושעיא בריה דרב אידי, התם תנן, דארטן האבן מיר געלערנט, דער כלל איז אזוי, א פרוי ווען זי טוט געבוירן א קינד, און איך ווייס כלו לו חדשיו, אז דעם קינד איז געוועזן פולע ניין חדשים, פון וואנען ווייס איך עס? דער מאן איז פון איר אוועקגעפארן אין ניין חדשים וואס איך בין נישט דא. דעמאלט איז די קינד זיכער א ולד של קיימא, נעמען מיר אן אפילו די קינד האט געלעבט נאר איין טאג, זאגן מיר אז דאס הייסט א ולד של קיימא און ס'פטר'ט פון יבום, אזוי זאגט די גמרא תינוק בן יומו, א קינד וואס האט געלעבט נאר איין טאג, פוטר מן היבום, פטר'ט פון יבום. ווי וועט זיין? איך ווייס זיכער אז לא כלו לו חדשיו, איך ווייס נאר אכט חדשים, דעמאלט איז זיכער די ולד נישט קיין ולד של קיימא. איז עס א נפל, א נפל טוט נישט פטר'ן. דא איז א שאלה, איך ווייס נישט צו כלו חדשיו צו לא כלו חדשיו, איך ווייס נישט צו ס'איז דא ניין חדשים האט די מאמע געשוואנגערט מיט דעם קינד צו נישט, ס'מוז נישט זיין ניין, ס'קען זיין זיבן אויכעט, זיבן הייסט איז קען עס אויכעט לעבן. איז דעמאלט אויב ווען איך ווייס נישט איז אויב די קינד האט געלעבט דרייסיג טעג איז א זיכערע זאך אז ער איז נישט קיין נפל ווייל א נפל קען נישט לעבן קיין דרייסיג טעג און מען האט דארטן געלערנט תנן התם רבן שמעון בן גמליאל אומר רבי שמעון בן גמליאל זאגט כל ששהה באדם למד יום אויב די קינד האט זיך געזוימט באדם למד יום, פארוואס זאגט דאס ווארט באדם? ווייל דארט שטייט אז ביי בהמה אז ס'איז אלט אכט טאג איז שוין נישט קיין נפל, באדם ביי א מענטש למד יום אינו נפל. אפילו איך ווייס נישט צו כלו חדשיו צו נישט, נאר אויב מ'האט געלעבט דרייסיג טעג איז נישט קיין נפל. הא לא שהה, אז די קינד האט זיך נישט געזוימט, ספיקא הוי איז א ספק צי ס'איז א בן קיימא צו נישט, און די רבנן קריגן אויף רבי שמעון בן גמליאל און זיי זאגן אפילו לא שהה, אפילו די קינד האט נישט געלעבט קיין דרייסיג טעג, און איך ווייס נישט צו כלו חדשיו איז עס אויך דעם דין ווי א בן קיימא, ווייל די רבנן זאגן איך גיי נאך רוב קינדער, און רוב קינדער זענען נישט קיין נפל. ואיתמר, מיר האבן געלערנט לויט רבן שמעון בן גמליאל וואס ער זאגט אז. בתוך שלושים יום איז די קינד געשטארבן, איז עס א ספק בן קיימא ספק נפל, מת בתוך ש למד יום, די יבמה ווען די מאן איז געשטארבן, איז געווען א קינד, די קינד איז געשטארבן אין די דרייסיג טעג פון די צייט וואס ער איז געבוירן געווארן. און ועמדה ונתקדשה, זי האט נישט געוויסט און זי איז געווארן מקודש צו איינעם. יעצט איז דאך מיר א ספק צו ס'איז א יבמה צו נישט, צו די קינד האט איר גע'פטר'ט, ס'איז א בן קיימא, אדער ס'איז א נפל האט עס איר נישט גע'פטר'ט. רבינא משמיה דרבא אמר, רבינא זאגט אין נאמען פון רבא, אם אשת ישראל היא, אויב דער וואס האט איר מקדש געווען איז א ישראל, וואס אויב זי וועט באקומען חליצה פון יבם נאך די קידושין וועט זי נישט ווערן גע'אסר'ט אויף די מאן, חולצת, זאל מען איר געבן חליצה. ואם אשת כהן, דער וועלכער האט איר מקדש געווען איז געוועזן א כהן, וואס אויב מ'וועט געבן חליצה וועט זי זיך ווערן גע'אסר'ט אויפן מאן, אינה חולצת, גיט מען נישט קיין חליצה, און איך פארלאז זיך אויף דעם ולד אז עס פטר'ט איר פון יבום. רב משרשיה משמיה דרבא אמר, רב משרשיה זאגט אין נאמען פון רבא, אחת זו ואחת זו, סיי דער וואס האט איר מקדש געווען איז א ישראל, סיי ער איז א כהן, חולצת, מען מוז איר געבן חליצה, און אויב ס'האט איר מקדש געווען א כהן, וועט זי ווערן גע'אסר'ט אויף דעם כהן. אמר ליה רבינא לרב משרשיה, האט רבינא געזאגט צו רב משרשיה, באורתא אמר רבא הכי, ריכטיג, ביינאכט האט טאקע רבא געזאגט אזוי ווי דו, אז אחת זו ואחת זו חולצת, אבער ובצפרא הדר ביה, אינדערפרי האב איך געהערט פון אים וואס כ'האב געזאגט אז אויב דער וואס האט איר מקדש געווען איז א כהן גיט מען איר נישט קיין חליצה. אמר ליה, האט רב משרשיה געזאגט צו רבינא'ן, שריתוה, דו ווילסט מתיר זיין אויב דער וואס האט איר מקדש געווען א כהן ווילסט איר מתיר זיין אן חליצה, יהא רעוא, ס'וועט נאך זיין דער ווילן דתשתרי, דו'סט מתיר זיין אף תרבא, חלב אויך. וואס זשע האבן מיר דא געזען אז ביי אשת כהן וויל איך נישט מאכן איר גע'אסר'ט אויפן מאן, גיט מען איר נישט קיין חליצה. פרעג איך דען, דאס גייט ארויף אויף די פריערדיגע, די התחלה פון גמרא, וואס איז פריער געשטאנען אין גמרא אמר ליה רב אשי לרב הושעיא, הכא גבי מעוברת חבירו ומינקת חבירו הנשואה לכהן מאי, א כהן האט גענומען מעוברת חבירו צו מינקת חבירו, איז לויט רבי מאיר'ן נישטא קיין שום שאלה, ווייל רבי מאיר האלט דאך אז ער דארף גט'ן מען טאר איר קיינמאל נישט צוריק נעמען, איז דאך נישט קיין חילוק צו כהן צו ישראל. נאר אליבא דחכמים וואס זיי זאגן אז מען דארף גט'ן בגט, און נאכער עס גייט דורך די פֿיר און צוואַנציק חדשים ווען עס ענדיגט זיך די זמן פון זייגן מעג מען איר צוריק נעמען, וויל איך וויסן דא אויב עס איז א כהן וואס ער וועט איר גט'ן וועט ער דאך נישט קענען צוריק נעמען, מי עבוד רבנן תקנתא לכהן, צי האבן די רבנן געמאכט א עצה פאר א כהן טאקע ביי א ישראל זאל איך זאגן יוציא בגט ער מוז גט'ן ווייל אויב עס וועט קומען די צייט וועט ער קאנען צוריק נעמען אבער דא א ווען ער וועט גט'ן וועט ער דאך נישט קאנען צוריק נעמען זאל זיין גענוג בהפרשה בעלמא מען זאל נאר סעפערירן או לא אדער ס'איז נישט קיין חילוק אז ביי א כהן איז אויך דער דין ער מוז גט'ן עט ער נישט קאנען צוריק נעמען עט ער נישט צוריק נעמען. אמר ליה, האט רב הושעיא בריה דרב אידי גענטפערט צו רב אשי, הכי השתא, וואס פאר א צושטעל איז דאס צו דעם פריערדיגן דין? התם דארטן אויף ביי דעם פאל מת בתוך ל' יום ועמדה ונתקדשה, כיון דאיכא רבנן דפליגי עליה דרבן שמעון בן גמליאל, ס'איז דאך דא רבנן וואס זיי קריגן אויף רבי שמעון בן גמליאל, דאמרי וואס זיי זאגן, אף על גב דלא שהא, אפילו די קינד האט זיך נישט געזוימט קיין דרייסיג טעג, ולד מעליא הוי, איז אויך א ריכטיגע קינד. איז גבי אשת כהן, ביי א פרוי פון א כהן, כיוון דלא אפשר, כ'האב דאך נישט קיין ברירה, אויב כ'וועל זאגן מ'זאל געבן חליצה וועט זי דאך ווערן גע'אסר'ט אויפן מאן, עבדינן כרבנן טוה איך ווי די רבנן און איך פארלאז זיך אויף דעם ולד. אבל הכא, אבער דא ביי אונזער פאל אז א כהן האט מקדש געווען מעוברת חברו מינקת חברו, כמאן נעביד, ווי ווער זאל איך טון און זאגן אז זי דארף נישט קיין חליצה, אי כרבי מאיר טוהן ווי רבי מאיר, הא אמר יוציא ולא יחזיר עולמית, רבי מאיר זאגט טוט ער קנס'ען און מען טאר נישט מיט איר וואוינען, ער זאל איר גט'ן ער נעמט נישט צוריק, אי כרבנן אויב אזוי ווי די רבנן, הא אמרי בגט, זיי זאגן דאך אז מען מוז גט'ן מיט א גט, דעריבער אפילו דעמאלט ווען ס'איז א אשת כהן און זי וועט ווערן גע'אסר'ט אויף דעם כהן, ווערט זי גע'אסר'ט אויף דעם כהן. רש"י, איתמר, מיר האבן געלערנט דא איז א נייער ענין, ס'איז דא א דין ווען א פרוי ווערט אן אלמנה, דער מאן איז געשטארבן, אדער זי ווערט גע'גט, דארף זי ווארטן דריי חדשים ביז זי מעג חתונה האבן צו א צווייטן. דער טעם פארוואס זי דארף ווארטן דריי חדשים, ווייל אויב זי וועט ווארטן ווינציגער און זי וועט געבוירן א קינד, וועל איך נישט וויסן צי עס איז בן תשעה לראשון צי בן שבעה לאחרון. די קינד וועט טאקע זיין א כשר'ע, נאר איך וועל נישט וויסן וועמען איך זאל מייחס זיין די קינד. אבער אז זי ווארט דריי חדשים איז קאן עס איז אויב זי טוט געבוירן ביז זעקס חדשים איז עס זיכער פון ערשטן ווייל ווינציגער ווי זעקס חדשים קאן א קינד נישט לעבן די מאמע מוז שוואנגערן מער ווי זעקס חדשים. אויב ס'איז דורכגעגאנגען מער ווי זעקס חדשים וואס האט געבוירן, איז עס זיכער פון צווייטן, ווייל אויב פון ערשטן, האט עס דאך געדארפן געבוירן פריער, ס'איז דאך שוין מער ווי ניין חדשים. איז איתמר מיר האבן געלערנט, קידשה בתוך שלושה, איינער האט מקדש געווען די אלמנה צו די גרושה אין די דריי חדשים, און ברח, און ער איז אנטלאפן. פליגי בה רב אחא ורפרם איז דא א מחלוקת פון רב אחא מיט רפרם חד אמר איינער זאגט משמתינן ליה אויף דעם וואס ער איז אנטלאפן טוט מען אים צווינגען אז ער זאל געבן א גט וחד אמר און איינער זאגט עירוקיה מסתייה פון דעם וואס ער האט מקדש געווען ער איז אנטלאפן איז פון דעם א ראיה ער וויל נישט נעמען ביז נאך די דריי חדשים, ער האט נאר מקדש געווען פריער, דעריבער דארף איך נישט צווינגען ער זאל שרייבן א גט. הווה עובדא ס'איז געווען א מעשה, איינער האט מקדש געווען בתוך שלשה און ער איז אנטלאפן, ואמר להו רפרם, האט רפרם צו זיי געזאגט, עירוקיה מסתייה, פון דעם וואס ער איז אנטלאפן איז א באווייז אז ער וויל נישט נעמען ביז די צייט, ביז ס'וועט זיין דריי חדשים, און איך דארף אים נישט צווינגען ער זאל געבן א גט, ווייל ער וויל דאך איר נישט נעמען ביז ס'וועט קומען די צייט וואס מען מעג נעמען. רש"י.